בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף ק"י, מ'הייבט אן דף ק"ט עמוד ב', פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, ווי ווייסט מען אז א כהן וואס ברענגט א קרבן, קען אליין טון די עבודה מיטן קרבן ער דארף עס נישט געבן פאר די כהנים פון יענע משמר, נארמאל אלע קרבנות דארפן די כהנים פון די משמר טון, אבער ווי ווייסט מען אז דאס איז נאר ביי א קרבן פון א ישראל נישט ביי א קרבן פון א כהן ווייל א כהן קען אליין טון זיין אייגענע עבודה, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק ובא בכל אות נפשו ושרת, איז פון דא לערנט מען ארויס אז א כהן קען טון די עבודות מיט זיינע אייגענע קרבנות, יעצט אויך ווי מען וועט באלד זען נישט נאר ער קען טון נאר ער קען אויך מכבד זיין א צווייטע כהן זאל דאס טון, און ער קען אנטייטלען וועלכער כהן, פשט, ער דארף עס נישט אוועקגעבן פאר א כהן פון יענע משמר, נאר היות וואס ער אליין קען עס טון קען ער אויך מכבד זיין א צווייטן. על כל פנים, זאגט אבער די ברייתא, ומנין שעבודתה, ועורה שלו, עבודתה זאגט רש"י מיינט שכר עבודתה פשט בשרה, די פלייש וואס נארמאל גייט פאר די כהנים, איז ווי ווייסט מען אז א כהן ווען ער ברענגט די אייגענע קרבן קריגט אליין די פלייש, און קליק און קריגט אליין די עור די לעדער, איז אויף דעם זאגט די ברייתא תלמוד לומר, שטייט אין פסוק ואיש את קדשיו לו יהיו, איז פון דא ווייסט מען אז סגייט צו אים, פרעגט די ברייתא הא כיצד, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז די קשיא פון די ברייתא איז אז סקען נישט זיין אז מדארף האבן א פסוק ואיש את קדשיו לו יהיו אז א כהן קריגט די חלקים פון זיין אייגענע קרבן, ווייל שטייט שוין אין פסוק לכהן המקריב אותה לו תהיה אז די כהנים וואס טוען די עבודה זיי קריגן די חלקים איז אז ער טוט די עבודה קריגט ער די חלקים, וואס דארף מען האבן א פסוק ואיש את קדשיו לו יהיו נאר וואס דען זאגט די ברייתא, די פסוק דארף מען, אז אם היה בעל מום נותנה לכהן שבאותו משמר, ועבודתה ועורה שלו. פשט וואס טוט זיך מיט א כהן א בעל מום? א כהן א בעל מום, ער קען נישט טון די עבודה, איז אז ער קען נישט טון די עבודה, קען ער אויך נישט מכבד זיין א צווייטער זאל טון די עבודה, אבער, היות וואס ער איז ראוי צו עסן די פלייש, איז ביי אזא סארט כהן דארף מען א פסוק ואיש את קדשיו לו יהיו אז ער קריגט טאקע עבודתה ועורה גייט פאר דעם כהן די בעל מום, רש"י ברענגט א צווייטע גירסא אז פונקט פארקערט אז ער קריגט עס נישט, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער ואם היה זקן או חולה, וואס איז טאמער דער כהן איז אן אלטער אדער א קראנקע וואס ער איז ראוי צו טון די עבודה אבער ער איז נישט ראוי צו עסן, איז דא איז נותנה לכל כהן שירצה, ער קען מכבד זיין א צווייטע כהן צו טון די עבודה, ווייל היות וואס ער איז ראוי קען ער מכבד זיין א צווייטן, אבער ווען עס קומט צו עסן, היות וואס ער איז נישט ראוי צו עסן, איז ועבודתה ועורה לאנשי המשמר, איז די פלייש מיט די עור גייט טאקע פאר די אנשי המשמר, פרעגט אבער די גמרא, האי זקן או חולה, היכי דמי, פשט די גמרא האט פארשטאנען אז אן אלטע שוואכע כהן קען ביידע נישט, קען נישט טון די עבודה און נישט עסן, איז ממילא פרעגט די גמרא אי דמצי עביד עבודה, טאמער נאך גענוג געזונט צו טון די עבודה, איז פשטות, איז פשט ער קען אויך עסן, איז אויב אזוי, עבודתה ועורה נמי תיהוי דידיה, זאל אלעס זיין זיינס, ווייטער ואי דלא מצי עביד עבודה, טאמער ער איז אזוי שוואך אז ער קען גארנישט טון, איז שליח היכי משוי, און וויאזוי קען ער מכבד זיין א צווייטע כהן צו טון די עבודה, ער אליין קען דאס נישט טון, איז אויך נישט ראוי, אמר רב פפא, זאגט רב פפא אזוי, שיכול לעשות על ידי הדחק, פשט ער איז אלט, ער איז שוואך, אלעס קען ער טון על ידי הדחק, איז פאר דעם איז אזוי, עבודה, ווען עס קומט צו עבודה, דכי עביד על ידי הדחק עבודה היא, וואס עבודה על ידי הדחק הייסט אן עבודה, איז פאר דעם איז משוי שליח, קען ער מאכן א שליח זאל טון די עבודה אנשטאטס אים. אבער אכילה דכי אכיל על ידי הדחק אכילה גסה היא, זיך אנשטאפן מיט עסן על ידי הדחק הייסט בכלל נישט קיין אכילה, ואכילה גסה לאו כלום היא, איז פאר דעם משום הכי עבודתה ועורה לאנשי משמר דארף ער אוועקגעבן עבודתה ועורה פאר די כהנים פון יענעם משמר, זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב ששת, זאגט רב ששת. אם היה כהן טמא בקרבן ציבור, פשט ס'דא א כלל טומאה הותרה בציבור אדער טומאה דחויה בציבור, אבער על כל פנים טאמער אלע כהנים פון א משמר זענען טמא, דעמאלטס מעגן זיי מקריב זיין קרבנות ציבור אפילו זענען טמא, נארמאל א טמא'נע כהן טאר נישט טון די עבודה אבער טאמער יעדער איז טמא מעגן זיי מקריב זיין קרבנות ציבור, איז דא טאמער דער כהן פון די משמר איז טמא צוזאמען מיט אלע אנדערע כהנים, איז נותנה לכל מי שירצה, לאמיר זאגן ער האט זוכה געווען אין א געוויסע עבודה, איז קען ער עס אוועקגעבן פאר א צווייטן, אבער ועבודתה ועורה לאנשי משמר, אפילו טאקע טומאה הותרה בציבור, כהנים זענען טמא מעגן טון די עבודה אבער עסן טארן זיי נישט, איז פאר דעם די עבודה, די פלייש מיט די עור מיט די לעדער, דארף ער געבן פאר די אנשי משמר, און די גמרא פרעגט גראד היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא, אי דאיכא טהורים, טמאים מי מצו עבדי, טאמער ס'איז דא דא כהנים טהורים, איז ווי קומט ער בכלל דא אריין, קען ער דען טון די עבודה? ווייטער ואי דליכא טהורים ס'איז נישט דא קיין טהורים, איז עבודתה ועורה לאנשי משמר, הא טמאים נינהו ולא מצו אכלי איז דאך יעדער טמא, קען דאך קיינער נישט עסן איז פון וואס רעדט דא רב ששת? אמר רבא, ענפערט רבא, אימא לבעלי מומין טהורין שבאותו משמר, פשט, אין די משמר איז יעדער טמא, אבער ס'איז דא בעלי מומין, די בעלי מומין זענען נישט טמא, איז פאר דעם ווען ס'קומט צו די עבודה, די בעלי מומין קענען נישט טון די עבודה, דא דארפן די טמא'נע כהנים טון די עבודה, נו, אויב יעדער איז טמא קען דער טמא'נע כהן מכבד זיין א צווייטן טמא'נע כהן, אבער ווען ס'קומט צו עסן, קען ער נישט מכבד זיין א צווייטן ווייל ס'איז נישט זיינס ווייל ער קען נישט קען ער נישט מכבד זיין א צווייטן איז ווער עסט די חלקים פון די קרבן ווער קריגט די עור דאס קריגן די בעלי מומין וואס זיי זענען טהור פון יענע משמר זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב אשי זאגט רב אשי אם היה כהן גדול אונן וואס איז טאמער די כהן גדול געווען א אונן פשט איינער פון זיין קרובים זענען געשטארבן די טאג וואס ער איז געשטארבן האט די כהן גדול א דין פון א אונן יעצט א כהן גדול אן אונן מעג טון די עבודה, איז פאר דעם נותנה לכל כהן שירצה, קען ער אוועק געבן די עבודה פאר וועם ער וויל, ווייל ווי מען שמועסט מען טאמער ער קען, קען ער אויך מכבד זיין א צווייטן, אבער ועבודתה ועורה לאנשי משמר, א כהן א אונן א כהן גדול א אונן, אפילו ער מעג טון די עבודה, אבער עסן קדשים טאר ער נישט, איז פאר דעם די עבודתה ועורה, דארף ער אוועקגעבן לאנשי משמר, ער קען זיך נישט קלויבן פארוועם דאס צו געבן. פרעגט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש? תנינא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערב. מ'האט שוין געלערנט אין א ברייתא אז א כהן גדול, אפילו ער איז א אונן מעג ער טון די עבודה, אבער עסן, און די זעלבע זאך חולק לאכול לערב, פשט ער טאר זיך נישט טיילן ביי-טאג, צו עסן ביינאכט אויך נישט, ווייל היות וואס ביי-טאג איז ער א אונן און טאר נישט עסן, טאר ער זיך נישט איינטיילן וועלכע חלקים מ'גייט עסן ביינאכט אפילו וואס ביינאכט איז אנינות נאר דרבנן, וואס בעצם וואלט ער יא געמעגט עסן, אבער על כל פנים ער טאר נישט עסן, אבער מען זעט דאך קלאר אין די ברייתא א כהן גדול קען מקריב זיין נישט עסן, עס פארשטייט זיך, מקריב זיין קען ער מכבד זיין א צווייטן, עסן נישט, זאגט די גמרא ניין, ווייל סלקא דעתך אמינא כוואלט ווען געמיינט אז כי חס רחמנא עליה דכהן גדול לקרובי הוא, איך וואלט ווען געמיינט אז די תורה זאגט א כהן גדול א אונן מעג טוהן די עבודה ווייל די תורה האט חס געווען אויף אים אליין אז ער מעג טוהן די עבודה, אבל לשוויי שליח לא מצי משוי, אבער ווייל איך וואלט נאך אלץ געזאגט אז אפילו ער מעג טוהן ער טאר נישט שיקן א שליח זאל טוהן פאר אים, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז אויב ער מעג קען ער אויך מכבד זיין א צווייטן אבער ווייטער דאס איז נאר לגבי די עבודה, לגבי די אכילה אז ער טאר נישט קען ער אויך נישט אוועק געבן דאס פאר א צווייטן נאר דאס גייט פאר די כהנים פונעם משמר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער הגוזל את הגר ונשבע לו איינער וואס האט באגזלט א גר און ער האט געשוואוירן פאלש אז נישט און שפעטער ומת איז די גר געשטארבן און נאכדעם האט די איד מודה געווען איז הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים אזוי ווי מען האט געזען די קרן וחומש גייט פאר די כהנים ואשם למזבח און ער דארף ברענגען א אשם שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ווי מען האט שוין געזען ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו זאגט אונזער משנה ווייטער היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת וואס איז טאמער איינער האט באגזלט א גר שוין ער האט געשוואוירן און די גר איז געשטארבן מען האט מודה געווען יעצט טראגט ער די קרן חומש ואשם ארויף צו ירושלים אבער אויפן וועג צו ירושלים איז דער איד געשטארבן איידער ער האט געהאט צייט צו געבן די קרן וחומש פאר די כהנים און צו געבן צו מקריב זיין די אשם אויפן מזבח איז די דין איז הכסף ינתן לבניו מען זאגט נישט אז די געלט גייט פאר די כהנים נאר יעצט גייט די געלט צוריק צו זיינע קינדער צו זיינע יורשים פארוואס ווייל די דין אז מען דארף צאלן די געלט פאר די כהנים איז נישט פשט ס'באלאנגט פאר די כהנים נאר וואס דען ס'איז א כפרה אז א מענטש וואס האט באגזלט א גר די כפרה איז צו געבן פאר די כהנים דא, אז מען האט עס נאך נישט געגעבן פאר די כהנים און די איד איז געשטארבן, א טויטע דארף דאך נישט קיין כפרה, און ממילא די געלט גייט וואו ס'באלאנגט, ס'איז זיינס, איז גייט עס צו די יורשים. ווייטער וואס טוט מען מיטן אשם? והאשם, דער אשם האט די זעלבע דין ווי יעדע אשם וואס מתו בעליו, אז ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה, אז מען ווארט ביז די אשם פאלט אין דעם א מום, שפעטער פארקויפט מען עס מיט די געלט, קויפט מען עולות פארן מזבח. ווייטער זאגט די משנה, וואס איז טאמער נתן הכסף לאנשי משמר ומת, וואס איז טאמער דער איד האט שוין געגעבן די געלט פאר די אנשי משמר, ער האט נאכנישט מקריב געווען די אשם, און יעצט איז ער געשטארבן, איז דא אין היורשים יכולין להוציא מידם, קענען נישט די יורשים צוריק נעמען די געלט פון די כהנים מיט א טענה אז למעשה מ'האט נאכנישט מקריב געווען די אשם איז פשט אז די טאטע האט נישט געהאט קיין כפרה אז די טאטע האט נישט געהאט קיין כפרה ווילן אונז צוריק די געלט איז דאס קענען זיי נישט טון שנאמר שטייט אין פסוק איש אשר יתן לכהן לו יהיה אז נאכן געבן קען מען נישט צוריק נעמען און ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא אז אין הכי נמי מ'העט מוזן זאגן אז נאכן געבן די געלט איז שוין דא א שטיקל כפרה איז פאר דעם קענען נישט די יורשים צוריק נעמען די געלט ווען עס וואלט נישט געווען קיין כפרה אוודאי וואלטן זיי געקענט צוריק נעמען ווייל אז עס איז נישט דא קיין כפרה איז פשט די געלט קומט זיך זיי נישט זאגט די משנה ווייטער איז אזוי אונז האבן שוין געזען אז די כהנים זענען געווען צוטיילט אין כ"ד משמרות יעדע וואך האט משמש געווען אן אנדערע משמר איז די ערשטע משמר האט געהייסן יהויריב די צווייטע משמר האט געהייסן ידעיה פון די צווייטע וואך און אזוי געווען פֿיר און צוואַנציק משמרות און יעדע פֿיר און צוואַנציק וואכן האט מען אנגעהויבן פון אנפאנג איז די משנה כאפט אן די צוויי משמרות פון די ערשטע צוויי וואכן אלס א דוגמא זאגט די משנה אזוי, וואס איז טאמער איינער האט באגזלט א גר, און ער קומט אן קיין ירושלים, און ער וויל צאלן קרן חומש ואשם, קרן וחומש פאר די כהנים פונעם משמר, און די אשם אויכט פאר די כהנים, איז נתן הכסף ליהויריב, ער קומט אן לאמיר זאגן אינמיטן וואך, איז קודם צאלט ער די געלט, ער געבט די קרן וחומש פאר יהויריב, זיי טוען די משמר די וואך, איז געבט ער זיי די געלט, אבער די אשם איז נאך נישט גרייט, די אשם איז הערשט גרייט די נעקסטע וואך, איז ואשם לידעיה, די נעקסטע וואך איז ידעיה די משמר, געט ער זיי דעם אשם, זאגט די משנה איז די דין יצא האט ער יוצא געווען, ווייל ער האט קודם באצאלט די געלט און נאכדעם געברענגט די אשם, פארקערט אבער טאר מען נישט, מען טאר נישט מקריב זיין די אשם איידער מען האט נישט צוריק געצאלט די געלט, איז פאר דעם זאגט די משנה, וואס איז טאמער א איד האט געגעבן אשם ליהויריב, ער איז אנגעקומען ערשטע וואך קודם האט ער געגעבן דעם אשם פאר די בני יהויריב, יעצט בעצם זיי האבן נישט געטארט נעמען די אשם, ווייל מען טאר נישט אננעמען א אשם איידער די איד האט נישט באצאלט דעם חוב די קרן וחומש, איז פון דעסט וועגן זיי האבן עס געטון זיי האבן גענומען דעם אשם, יעצט די צווייטע וואך. איז וכסף לידעיה, האט ער געגעבן די געלט פאר די משמר פונעם צווייטע וואך פאר ידעיה, איז דא איז די דין אזוי, היות וואס די משמר פון יהויריב זיי האבן נישט געטון א גלייכע זאך, זיי האבן נישט געטארט אננעמען דעם אשם איידער די איד האט באצאלט די געלט, יעצט ידעיה האט גארנישט געטון שלעכט, זיי האבן גענומען די געלט און זיי האבן געמעגט נעמען די געלט, יהויריב האט געטון דא אן עוולה, איז פאר דעם איז אזוי, אם קיים האשם, טאמער די בני יהויריב האבן נאך נישט מקריב געווען די אשם, איז וואלט געווען אפשר א צד צו זאגן אז זיי זאלן צואווארטן ביז די נעקסטע מאל נאך דרײַ און צוואַנציק וואכן זיי וועלן טון די עבודה, דעמאלטס זאלן זיי מקריב זיין די אשם, אבער פון דעסטוועגן זאגט מען נישט אזוי, נאר מען קנס'עט זיי, היות וואס זיי האבן נישט געטארט אננעמען דעם אשם, איז יקריבוהו בני ידעיה, דארפן זיי איבערגעבן דעם אשם פאר די בני ידעיה, זיי זאלן דאס מקריב זיין. וואס אבער טאמער, ואם לא, וואס איז טאמער די בני יהויריב האבן בכלל נישט געווארט, זיי האבן געטון נאך א גרעסערע עוולה, זיי האבן געקריגן די אשם, און זיי האבן עס מקריב געווען, איז דא יחזור ויביא אשם אחר, דארף יעצט די גזלן ברענגען א נייע אשם, ווייל די אשם מוז מען מקריב זיין נאכן צאלן, און דא האט מען עס מקריב געווען פארן באצאלן. זאגט די משנה שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא, הביא אשמו עד שלא הביא גזילו לא יצא טאמער מען האט מקריב געווען דעם אשם פאר די גזילה פאר מען האט באצאלט די גזילה האט מען נישט יוצא געווען פאר דעם דארף מען ברענגען א צווייטן אשם פירט די משנה אויס נתן את הקרן ולא נתן את החומש אין החומש מעכב פשט די דין אז מען דארף מקריב זיין דעם אשם נאכן באצאלן דאס איז נאר כלפי דעם קרן טאמער מען האט נאכנישט באצאלט דעם חומש איז די חומש נישט מעכב מען קען מקריב זיין דעם אשם, און אז מען איז מקריב די אשם איז טאקע דא א כפרה. זאגט די הייליגע גמרא תני רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, עס שטייט אין פסוק, ווי מען האט שוין געזען, האשם המושב לה' לכהן מלבד אייל הכפורים אשר יכפר בו עליו, זאגט די ברייתא, אשם גייט ארויף זה קרן, אויף די קרן פון די גזילה, המושב גייט ארויף זה חומש אויפן חומש, או אינו אלא אשם זה אייל, ווער זאגט, אפשר איז אשם די אייל די קרבן אשם, יעצט. אויב אשם מיינט די אייל, איז וועט מען מוזן זאגן אז מושב מיינט די קרן וחומש. איז פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, וואס איז א חילוק צו אשם איז די קרן, מושב איז די חומש, אדער אשם איז די אייל, און מושב איז קרן וחומש, למעשה דארף ער ברענגען סיי קרן וחומש און סיי דעם אייל סיי דעם קרבן אשם. איז פרעגט די גמרא למאי נפקא מינה, זאגט די גמרא ס'איז א גרויסע נפקא מינה, פשט ס'איז דא א נפקא מינה צו אשם גייט ארויף אויפן קרן צו אשם גייט ארויף אויפן קרבן פארוואס ווייל לאפוקי מדרבא דאמר רבא רבא האט געזאגט גזל הגר שהחזיר בלילה אז טאמער מ'האט צוריק געגעבן דעם גזל הגר ביינאכט איז לא יצא האט מען נישט יוצא געווען זעלבע זאך החזיר לחצאין מ'האט צוריק געגעבן האלב איז אויך לא יצא מאי טעמא פארוואס ווייל אשם קרייה רחמנא אזוי ווי א קרבן קען מען נישט מקריב זיין לחצאין מ'קען נישט מקריב זיין ביינאכט און די זעלבע זאך אז די תורה רופט אן די גזילה אן אשם האט עס אויך די דינים איז פארדעם קלאפט א גרויסע נפקא מינה ווייל טאמער אשם מיינט טאקע דעם קרן דעמאלטס קען מען זאגן די אלע דינים פון רבא, אז מ'קען עס נישט צאלן לחצאין, מ'קען עס נישט צאלן בלילה, אבער טאמער אשם גייט ארויף אויפן קרבן, און מושב מיינט דעם קרן, איז דעמאלטס וואלט מען עס יא געקענט געבן ביינאכט, וואלט מען עס יא געקענט געבן לחצאין. איז פאר דעם זאגט די גמרא ניין, מ'מוז זאגן אז אשם גייט ארויף אויף די גזילה און נישט אויפן קרבן, ווייל כשהוא אומר מלבד אייל הכפורים, הוי אומר, אשם זה קרן, ווייל שטייט דאך קלאר דעם קרבן אין פסוק שטייט מלבד אייל הכפורים איז מוז מען זאגן אז אשם גייט ארויף אויף די קרן הגזילה זאגט די גמרא ווייטער תניא אידך מען האט געלערנט אין אן אנדערע ברייתא אשם זה קרן המושב זה חומש או אינו אלא אשם זה חומש אפשר פארקערט אפשר איז אשם די חומש און מושב איז די קרן יעצט למאי נפקא מינה וואס א חילוק זאגט די גמרא נפקא מינה איז לאפוקי ממתניתין מען האט דאך געזען ביי אונזער משנה דתנן נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש אין החומש מעכב אדרבה חומש מעכב פשט די סיבה וואס די קרן איז מעכב און די חומש נישט איז ווייל די תורה רופט אן קרן אשם אבער טאמער איך וועל זאגן אז אשם גייט ארויף אויפן חומש, איז פונקט ווי א קרבן איז מעכב, די אשם איז מעכב וועל איך זאגן די חומש איז אויך מעכב, איז פארדעם איז א נפקא מינה. זאגט אבער די גמרא, למעשה איז עס אבער נישט אזוי, פשט ס'מוז זיין אז אשם איז קרן און מושב איז חומש, ווייל כשהוא אומר, שטייט א פסוק פריערט והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו, הוי אומר אשם איז די קרן, דא שטייט קלאר אשמו, און חמישיתו זעהט מען אז אשם איז די קרן, און. מושב מוז ארויף גיין אויפן חומש. זאגט די גמרא ווייטער תניא אידך, מ'האט געלערנט אן אנדערע ברייתא, אשם זה קרן המושב אויף די חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר. איי פרעגט די ברייתא, או אינו אלא, המושב זה כפל ובגניבת הגר הכתוב מדבר. פשט ווער זאגט אז מושב מיינט חומש? קען זיין מושב מיינט כפל, און די פסוק זאגט אונז אז מ'דארף צאלן כפל פאר די כהנים. פשט איינער וואס בא'גנב'עט א גר, און ער שווערט און שפעטער איז ער מודה דארף צאלן כפל. פאר די כהנים, איז דאס זאגט די ברייתא ס'קען נישט זיין, ווייל כשהוא אומר, שטייט א פסוק פריערט, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו, איז בראשו איז פשט הרי בממון המשתלם בראש הכתוב מדבר, איז פשט די פסוק רעדט דא פון קרן אליין, ממון המשתלם בראש איז פשט אן קיין אנדערע תוספות, נאר קרן אליין אן קיין כפל, איז זעט מען אז די פסוק רעדט נישט פון קיין כפל, כפל דארף מען נישט באצאלן פאר די כהנים, נאר קרן וחומש. זאגט די גמרא ווייטער, גופא האט מען געלערנט, אמר רבא, גזל הגר שהחזירו בלילה לא יצא, החזירו לחצאין לא יצא, מאי טעמא, ווייל אשם קרייה רחמנא די תורה רופט אן דעם קרן אשם איז אזוי ווי א קרבן קען מען נישט ברענגען ביינאכט קען מען נישט ברענגען לחצאין די זעלבע זאך די גזל הגר דארף מען צאלן בייטאג און נישט לחצאין ואמר רבא נאך א מימרא פון רבא גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן לא יצא ידי חובתו פשט טאמער איינער וויל צאלן די גזל הגר פאר די כהנים פון די משמרת איז נישט דא גענוג אבער אז יעדער כהן זאל אהיימגיין מיט א פרוטה, האט מען נישט יוצא געווען, נאר וואס דען דארף מען טון? ווי רש"י זאגט, די גזלנים דארפן ארויסנעמען געלט פון טאש צולייגן געלט, ביז יעדער כהן האט לפחות א שווה פרוטה, מאי טעמא פארוואס דכתיב האשם המושב, ווי די מפרשים זאגן שטייט ווייטער לכהן א לשון יחיד, איז פשט עד שיהא השבה לכל כהן וכהן, יעדער כהן דארף קריגן א לפחות א שווה פרוטה, ס'דארף זיין א דין השבה ביי יעדן כהן. בעי רבא פרעגט אבער יעצט רבא אן איבעיא, אין בו למשמרת יהויריב, ויש בו למשמרת ידעיה מאי, וואס איז טאמער די משפחה פון יהויריב איז זייער גרויס, די משפחה פון ידעיה איז קלענער, אז טאמער מ'וועט עס געבן פאר די משפחה פון ידעיה וועט זיין גענוג א שווה פרוטה פאר יעדעם, אבער נישט פאר די משפחה פון יהויריב, און די גמרא פרעגט גראד היכי דמי, אילימא דיהביה לידעיה במשמרת ידעיה, הא אית ביה, פשט טאמער ער ברענגט די געלט, טאקע אין די וואך פון משמרת ידעיה וואס איז בכלל די שאלה? זאגט זאגט רבא איך וועל דיר זאגן די שאלה לא צריכא דיהביה לידעיה במשמרתו דיהויריב פשט דער איד האט געזען אז די וואך איז יהויריב'ס משמרת און ס'איז צו א גרויסע משפחה ער האט נישט גענוג א שווה פרוטה פאר יעדעם איז ער מחליט ער געט עס שוין יעצט שוין די וואך פאר די משפחה פון ידעיה מאי וואס די דין מי אמרינן כיוון דלאו משמרתו הוא ולא כלום הוא היות וואס ס'איז נישט די משמרת פון ידעיה די וואך איז די נתינה גארנישט, או דלמא אפשר ניין, כיון דלא חזי ליה, מעיקרא לידעיה קאי, פשט קען זיין היות וואס די גזילה איז נישט ראוי פאר די משפחה פון יהויריב ווייל ס'וועט נישט זיין קיין שווה פרוטה פאר יעדעם, איז כאילו ס'איז געאייגענט כאילו ס'איז געמאכט פאר ידעיה, איז דארף מען נישט יעצט ווארטן ביז ס'וועט זיין ידעיה'ס משמר נאר מ'קען עס שוין געבן פאר די משפחה פון ידעיה, תיקו, זאגט רבא עס בלייבט שווער, בעי רבא פרעגט יעצט רבא נאך אן איבעיא. כהנים, מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר? פשט, צו א כהן קען זאגן פאר זיין חבר א צווייטן כהן, דו נעם מיין חלק אין דער גזל הגר און שפעטער ס'וועט קומען א צווייטן גזל הגר דא אין בית המקדש איך נעמען דיין חלק, איז מי אמרינן אשם קרייה רחמנא? פון איין זייט די תורה רופט אן דעם גזל הגר אשם, קען מען זאגן מה אשם אין חולקין אשם כנגד אשם, אזוי ווי ביי קרבנות טאר מען נישט מאכן אזא טויש, איז אף גזל אין חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר, או דלמא אפשר ניין, גזל הגר ממונא הוא. קען זיין ס'האט א דין ווי ממון און ממילא קען מען אויפטוישן. הדר פשטה, למעשה האט רבא פושט געווען דעם ספק אז אשם קרייה רחמנא, די תורה רופט עס א אשם, איז אזוי ווי א קרבן קען מען נישט טוישן די זעלבע זאך, דער גזל הגר קען אויך א כהן נישט אויפטוישן מיט א צווייטן כהן. זאגט די גמרא רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא, האט עס קלאר געלערנט אז נישט רבא האט געהאט א בעיה און שפעטער פושט געווען נאר קלאר רבא האט געזאגט אמר רבא כהנים אין חולקין גזל הגר כנגד גזל הגר מאי טעמא, אשם קרייה רחמנא. זאגט די גמרא ווייטער בעי רבא, האט רבא געפרעגט נאך אן איבעיא, כהנים בגזל הגר יורשים הוו או מקבלי מתנות הוו? די כהנים וואס קריגן דעם גזל הגר, צי קוקט מען זיי אן ווי יורשים, כאילו זיי האבן געירשנט דעם גר, אדער אפשר ניין, היות וואס ווי מען האט געזען, לשם לכהן, ס'קומט פונעם אייבערשטן איז כאילו זיי קריגן א מתנה פון הימל אבער נישט כאילו זיי זענען יורשים יעצט איז למאי נפקא מינה, ווי העט זיין א נפקא מינה? זאגט די גמרא, זאגט רבא, כגון שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, פשט טאמער איינער האט געגזלט חמץ פון א גר און ס'איז אריבער פסח פשט יעצט איז עס אסור בהנאה, איז דא איז אזוי, אי אמרת יורשין הוו, טאמער די כהנים זענען יורשים, איז היינו האי דירתי מורית, דאס וואס זיי האבן געירשנט האבן זיי געירשנט פשט ער קען יעצט נעמען די חמץ שעבר עליו הפסח און אזוי ווי ווען די גר וואלט ווען געלעבט וואלט ער עס געקענט געבן פארן גר, איז יעצט געט ער עס פאר זיינע יורשים פשט יעצט געט ער עס פאר די כהנים, ווייטער אבער ואי אמרת מקבלי מתנות הוו, טאמער אבער גזל הגר איז נישט א ענין פון ירושה, נאר ס'א מתנה, איז מתנה קאמר רחמנא דניתיב להו והא לא קא יהיב להו מידי, דעפרא בעלמא הוא, איז דאס קען מען נישט געבן פאר כהנים ווייל ס'נישט קיין מתנה ס'איז סתם עפר ס'גארנישט ווערט, איז דא קלאפט א נפקא מינה, רב זעירא בעי הכי זאגט די גמרא רב זעירא האט אנדערש געלערנט דעם שאלה, רב זעירא האט געזאגט אפילו אם תמצא לומר מקבלי מתנות הוו, הא לא איבעיא לן, דההיא מתנה אמר רחמנא דניתיב להו, פשט אפילו כ'על זאגן אז די כהנים זענען מקבלי מתנות, איז וואס די נפקא מינה, די תורה האט געזאגט אז די סארט מתנה קריגן זיי, פשט אפילו איינער וואס האט באגזלט א גר חמץ ועבר עליו הפסח, איז זאג איך נישט יעצט ווייל ס'איז א מתנה קען מען עס נישט געבן פאר די כהנים, נאר דאס איז די מתנה, די מתנה איז אז די תורה זאגט אויף די כהנים אז כאילו זיי זענען יורשים, איז פארשטייט זיך מען קען געבן די חמץ פאר די כהנים פונקט ווי מ'האט עס געקענט געבן פארן גר, נישט דא עט קלאפן די נפקא מינה, נאר ווי, ווי עט קלאפן א נפקא מינה, זאגט רב זעירא אלא כי קמבעיא לן, כגון שנפלו לו עשר בהמות בגזל הגר, פשט, פארן כהן איז אנגעקומען צען בהמות אלס גזל הגר, איז די שאלה איז מחייבי לאפרושי מינייהו מעשר או לא, צו ער דארף מפריש זיין מעשר בהמה צו נישט. פון איין זייט קען מען זאגן יורשין הוו, ואמר מר, איז דא א משנה אין בכורות אז קנו בתפיסת הבית חייבין, אז טאמער יורשים האבן געיארשנט פון די פון די טאטע בהמות, איז אפילו טאקע בהמות פון שותפים דארף מען נישט מפריש זיין קיין מעשר אבער דא מ'קוקט עס נישט אן ווי שותפים, מען קוקט עס אן ווי א תפוסת הבית פשט ווי לאנג זיי האבן זיך נישט צוטיילט איז כאילו זענען אלע בעל בתים אויף דעם דארף מען מפריש זיין מעשר בהמה איז אויב אזוי דא אויך די כהנים וועלן דארפן מפריש זיין מעשר בהמה או דלמא אפשר ניין מקבלי מתנות הוו מען קוקט עס אן ווי מקבלי מתנות איז תנן און מיר האבן געלערנט אין א משנה הלוקח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה א לוקח און איינער וואס קריגט א מתנה איז פטור פון מעשר בהמה און מען לערנט עס דארט ארויס פון פסוקים אבער על כל פנים מאי וואס איז די דין מיט די כהנים זענען זיי יורשים צו מקבלי מתנות. זאגט די גמרא תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, עשרים וארבע מתנות כהונה ניתנו לאהרן ולבניו, פיר און צוואנציג מתנות כהונה האבן די כהנים באקומען, וכולן ניתנו בכלל ופרט וכלל, פשט, אלעס, די אלע כ"ד מתנות כהונה שטייט אין די תורה אויף אן אופן פון כלל ופרט וכלל, פשט, קודם שטייט אין פסוק א כלל, וידבר ה' אל משה שטייט דארט לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם דאס איז א כלל וואס דאס איז כולל אין זיך אלע כ"ד מתנות כהונה שפעטער די נעקסטע פאר פסוקים איז פרטים די תורה זאגט אלע מתנות כהונה און די תורה פירט אויך אויס מיט א כלל אז כל תרומות הקדשים אשר ירימו בני ישראל לה' נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם. איז פשט ס'דא דא א כלל ופרט וכלל און די זעלבע זאך וברית מלח שטייט אויך ביי די מתנות כהונה ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך און ממילא זאגט די ברייתא קען מען דרש'נען אז כל המקיימן דער וואס איז מקיים די כ"ד מתנות כהונה ער געבט עס פאר די כהנים איז כאילו מקיים כלל ופרט וכלל וברית מלח איז כאילו ער האט מקיים געווען די גאנצע תורה וואס די תורה איז נדרש בכלל ופרט וכלל און כאילו ער האט מקיים געווען אלע קרבנות וואס ביי די קרבנות שטייט אויך על כל קרבנך תקריב מלח. ווייטער כל העובר עליהם, איינער וואס איז עובר אויף די כ"ד מתנות כהונה ער געט עס נישט פאר די כהנים, איז כאילו עובר על כלל ופרט וכלל, וברית מלח איז כאילו ער האט עובר געווען אויף די גאנצע תורה און ער האט מבטל געווען אלע קרבנות. יעצט הייבט אן די ברייתא אויסצורעכענען וואס זענען די כ"ד מתנות כהונה ואלו הן, זאגט די ברייתא אזוי, עשר במקדש, דא צען פון די מתנות כהונה וואס איז אין די עזרה, וואס מען דארף עסן אין די עזרה, וארבע בירושלים, פיר וואס מען דארף עסן אין ירושלים, ועשר בגבולין, אין גאנץ ארץ ישראל, און די ברייתא הייבט אן אויסרעכענען עשר במקדש, וועלכע זענען די צען? איז אזוי, חטאת בהמה, אלע סארט חטאות, וחטאת עוף, אלע סארט חטאת עוף'ס, גייט אויך פאר די כהנים, ואשם ודאי, א אשם ודאי, ואשם תלוי, און וזבחי שלמי ציבור, דאס איז די שני כבשים, די כבשי עצרת וואס מען ברענגט שבועות, ווייטער ולוג שמן של מצורע, א מצורע ווען ער איז זיך מטהר דארף ער ברענגען א לוג שמן נאך מען מאכט די מתנות מיט די אויל, גייט די רעשט פון די אויל פאר די כהנים, און מותר העומר, די שיירי מנחת העומר ווען מ'איז מקריב די מנחת העומר איז די שיריים גייט פאר די כהנים די אלע זאכן איז במקדש דארף מען עסן אין די עזרה ווייל ס'איז קדשי קדשים די זעלבע זאך איז שתי הלחם די שתי הלחם פון שבועות ולחם הפנים און שיירי מנחות אלע מנחות זענען קדשי קדשים די שיירי מנחות גייט פאר די כהנים דאס איז די צען מתנות וואס גייט פאר די כהנים וואס זיי דארפן עסן אין די עזרה ווייטער וארבע בירושלים וועלכע פיר זענען אין ירושלים איז הבכורה א בכור תם דארף מען געבן פאר א כהן די כהן דארף עס עסן אין ירושלים והביכורים ווייטער והמורם מן התודה ואיל נזיר פשט סיי די חזה ושוק מיט די לחמי תודה וואס מען נעמט אראפ פונעם קרבן תודה און סיי די איל נזיר וואס א נזיר דארף ברענגען ווען ער ענדיגט זיין נזירות ברענגט ער א שלמים וואס די חזה ושוק גייט פאר די כהנים די זרוע בשלה גייט פאר די כהנים, און צוויי חלות גייט פאר די כהנים, און ווי רשי זאגט אין דעם ליגט אויך כולל אלע קדשים קלים'ס, און די זעלבע זאך ועורות קדשים, די לעדער פון ביי פון קרבנות זענען קדשי קדשים גייט אויך פאר די כהנים, יעצט בעצם פארוואס שטייט אז דאס איז בירושלים, א כהן מעג עס ארויסטראגן פון ירושלים, איז ווי רשי זאגט אין אמת'ן אריין, וואלט געדארפט שטיין אז דאס איז בעזרה, ווייל ווי קריגן זיי די עורות? אין די עזרה, אבער די אלע צען וואס מען האט אויסגערעכנט די עזרה דארף מען עסן די עזרה, פארדעם שטייט עס נישט דארט, איז שטייט עס דא. יעצט, אוודאי קען מען עס ארויסטראגן פון ירושלים, אבער די נקודה איז זיי קריגן עס דארט. איז דאס זענען די פיר מתנות פון ירושלים. ווייטער, ועשר בגבולין, וועלכע צען איז בגבולין אין גאנץ ארץ ישראל? די ערשטע איז תרומה, דאס איז תרומה גדולה, די צווייטע איז תרומת מעשר וואס דער לוי דארף געבן פארן כהן, די דריטע איז וחלה, וואס מען דארף מפריש זיין, די פערדע איז ראשית הגז, די פיפטע איז והמתנות, דאס איז זרוע לחיים וקיבה וואס מען דארף געבן פון יעדן בהמה, די זעקסטע איז פדיון הבן, די זיבעטע איז פדיון פטר חמור, די אכטע איז שדה אחוזה, וואס מען האט שוין געזען טאמער איינער האט מקדיש געווען א שדה אחוזה און בית דין האט עס פארקויפט איז ווען ס'קומט יובל גייט עס פאר די כהנים ושדה חרמים איינער איז מחרים זיין פעלד גייט עס פאר די כהנים וגזל הגר דאס איז אונזער גזל הגר די קרן וחומש גייט פאר די כהנים איז על כל פנים פירט די גמרא אויס די ראיה וקא קרי מיהת מתנה די ברייתא רופט עס אן א מתנה דאס איז פון די כ"ד מתנות כהונה שמע מינה מקבלי מתנות הוו שמע מינה זעט מען אז ס'איז טאקע אן ענין פון א מתנה, און דערפאר טאקע דארף מען נישט מפריש זיין פון דעם מעשר בהמה.